אין דער משנה האבן מיר געלערנט אם אמר לו אציל את שלך, אויב ער זאגט צו אים איך וויל ראטעווען דיינס, ואתה נותן לי דמי שלי חייב, איז ער מחויב ער זאל געבן, פרעגט די גמרא אמאי, פארוואס זאל ער זיין א מחויב צו געבן, נימא ליה זאל ער זאגן צו אים משטה אני בך, ריכטיג. א מענטש דארף טאקע זיין א עומד בדיבורו, דער בעל הדבש דארף טאקע זיין א ווארטסמאן, ער האט מסכים געווען צו באצאלן, פאר דעם יין דארף ער באצאלן, אבער מיר קענען אים נישט צווינגען ער זאל באצאלן, מיט וואס איז געווארן דער חיוב ער זאל באצאלן? מי לא תניא, האבן מיר דען נישט געלערנט, הרי שהיה בורח מבית האסורים, איינער איז אנטלאפן פון תפיסה, ער האט מורא מ'וועט אים נאכיאגן מ'וועט אים כאפן, והיתה מעבורת לפניו, פאר אים איז געוועזן אזא איין שיפל, א פרום, מען גייט אויף דעם ארויף, מען פארט דורך די ברייטקייט פון דעם טייך, אמר לו האט ער געזאגט צו דעם מענטש וואס ארבעט אויף דעם שיף, טול דינר, נעם א דינר והעבירני, פיר מיר דורך, איז דער דין אין לו אלא שכרו, ער האט א ברירה אים נישט צו געבן קיין דינר, נאר וויפיל מען נעמט ביי יעדן מענטש, אלמא זעט מען דאך אמר ליה ער קען אים זאגן משטה אני בך, הכא נמי דא אויך לימא ליה משטה אני בך, פארוואס שטייט אין דער משנה אז אויב ער האט געזאגט ואתה נותן לי דמי שלי, חייב ליתן לו, קיין חיוב זאל נישט זיין אויף אים. ענטפערט די גמרא, הא לא דמיא אלא לסיפא, דער דין איז גלייך צו דעם דין פון די סיפא, אין די סיפא שטייט, ואם אמר לו אויב מ'האט געזאגט צו אים, טול דינר זה בשכרך, נעם דעם דינר פאר דיין שכר, והעבירני און פיר מיר דורך, נותן לו שכרו משלם, דארף ער אים באצאלן דעם גאנצן דינר, מאי שנא רישא מאי שנא סיפא. וואס איז דער חילוק פון דער רישא ביז דער סיפא? ווייל ער האט צוגעלייגט דאס ווארט בשכרך, דעריבער דארף ער באצאלן דעם דינר. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, די סיפא רעדט זיך בצייד א פאנגער, השולה דגים מן הים, וואס ער טוט אויפהייבן פאנגען פיש פון ים, דאמר ליה, ער זאגט צו אים, אפסדתני כוורי בזוזא. דו האסט מיר געמאכט שאדן. די צייט וואס איך האב דיר דורכגעפירט די וואסער, האב איך געקאנט כאפן פיש אין די ווערט פון א זוז. דאס איז די טייטש, אמר לו טול דינר זה בשכרך, אין דעם וואס דו האסט געקאנט פארדינען דעם שכר וואס דו האסט דא שאדן, דעמאלט מוז ער געבן דעם דינר. און ביי אונז אין די משנה איז דאך אויך די זעלבע זאך, ער האט דאך אים געמאכט, שאָדן. אין דער משנה האָט מען געלערנט, שטף נהר חמורו. דער טײַך האָט פֿאַרפֿלייצט זײַן אײזל. אין דער משנה שטייט נישט נהר, אין דער משנה שטייט נחל. וחמור חבֿרו, שלו יפֿה מנה ושל חבֿרו מאתים, איז אויך דער דין, אויב ער זאָגט אני אציל שלך ואתה נותן לי שלי, חייב ליתן לו, איז ער מחוייב צו געבן די גאַנצע הונדערט. ווי איז אבער ער זאגט עס נישט אין לו אלא שכרו, זאגט די גמרא וצריכא, די משנה דארף מיר דערציילן ביידע פאלן, איין פאל מיט יין און דבש, און איין פאל מיט שני חמורים. דאי אשמועינן קמייתא עס זאל נאר שטיין דער ערשטע דין, וואלט איך געזאגט, התם הוא דארטן דכי פריש יהיב ליה דמי כולה, נאר ביי יין און דבש ווען מען זאגט ארויס גיט ער דמי כולה, משום דבידיים קא פסיד, ער גיסט דאך ארויס זיין וויין וועגן זיין חבר בידיים, דארף ער עס באצאלן, אבל הכא דא דממילא, זיין אייזל ווערט פארלוירן פון זיך אליין, נימא וואלט איך געוואלט מיינען אין לו אלא שכרו, אפילו דעמאלט ווען ער זאגט אים אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, וואלט איך געוואלט מיינען אין לו אלא שכרו. דארף מען מיר דערציילן אז אין די סיפא זאג איך אויכעט חייב ליתן לו ואי אשמועינן סיפא זאל מען נאר דערציילן די סיפא וואלט איך געזאגט הכא הוא נאר דא אין די סיפא דבסתמא אין לו אלא שכרו ער נעמט נישט אויס קיין תנאי האט ער נאר דעם שכר משום דממילא ער האט נישט געמאכט שאדן בידיים זיין זאך אבל התם דארטן דבידיים ער האט אויסגעגאסן די וויין בידיים אימא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו בסתמא אפילו ער מאכט נישט קיין תנאי יהיב ליה דמי כולה. דארף ער באצאלן פאר דעם גאנצן וויין צריכא, דארף מען מיר דערציילן אז אין די רישא זאג איך אויכעט אז אויב ער האט נישט געמאכט קיין תנאי גיט ער נאר שכרו. בעא מיניה רב כהנא מרב, רב כהנא האט געפרעגט א שאלה פון רב.

אין דעם מאמענט וואס האט עס מפקיר געווען דער ראובן זיין אייזל וואס איז ווערט הונדערט, איז עס שוין ווי פארלוירן, ליגט שוין א חיוב אויף שמעון'ען ער זאל באצאלן די הונדערט, נאכדעם איז ער זוכה פון הפקר, ממילא דארף ער באצאלן די מנה, און קען זיין אז א צווייטער מענטש וועט זוכה זיין אין דעם, וואלט ער אויך אין דעם זוכה געווען. ווייל ס'איז דאך הפקר, אדער ווייל עס איז ארויפגעגאנגען דארף ער אים נישט באצאלן, ער האט אים נאר געזאגט אז אויב ס'וועט זיין ער וועט האבן שאדן דעמאלט וועט ער אים באצאלן. אמר ליה, האט רב גענטפערט צו רב כהנא'ן, משמיא רחימו עליה פון הימל האט מען געהאט רחמנות אויף דעם ראובענען, און ער דארף אים באצאלן גלייך כאילו מת. כי הא אזוי ווי דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא. רב ספרא איז געגאנגען צוזאמען מיט א גרופע לוינהו ההוא ארי האט זיי באגלייט אין דעם וועג א לייב, דער לייב האט געהיטן זייערע בהמות אז חיות זאלן זיי נישט באפאלן, ליסטים זאלן נישט באפאלן זיי, כל לילה יעדע נאכט קא שדר ליה האט מען געווארפן צו דעם לייב, חמרא דחד מינייהו, א אייזל פון איינעם, וקא אכיל און ער האט עס אויפגעגעסן. כי מטא זמניה דרב ספרא, ווען ס'איז געקומען די צייט ווען רב ספרא האט געדארפן געבן א אייזל, שדר ליה חמרא, געשיקט א אייזל צו מתגורר זיין שדר ליה חמרא, ולא אכליה ער האט עס נישט אויפגעגעסן. קדים רב ספרא וזכה ביה, איז רב ספרא האט זיך געפעדערט איידער א צווייטער וואלט אין דעם זוכה געווען, און ער האט אין דעם זוכה געווען. וואס ברענג איך פון דעם א ראיה? זע איך דעם ענין משמיא דרחימו עליה, מען האט געהאט רחמנות אויף רב ספרא. אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא למה ליה למיזכי ביה, וואס דארף רב ספרא גיין זיך פעדערן זוכה זיין, נהי זאל זיין דכי אפקריה האט עס מפקיר געווען אדעתא דאריה אפקריה.

בעא מיניה רב מרבי האט רב געפרעגט א שאלה פון רבי ירד להציל ולא הציל מהו. ראובן האט געזאגט איך גיי ראטעווען דיין אייזל אויב דו וועסט מיר באצאלן פאר מיין אייזל. און ראובן איז געגאנגען ראטעווען זיינס. ראובן'ס איז געווארן דערטרינקען און ער האט נישט געראטעוועט די אייזל פון זיין חבר, ווי איז דער דין? צו דארף אים שמעון באצאלן פאר דעם אייזל. אמר לו, האט רבי געזאגט צו רב'ן, וזו שאלה, דאס איז א שאלה, אין לו אלא שכרו, שכרו באצאלט ער אים, אדער פאר דעם אייזל באצאלט ער אים נישט. ווען ער זאל ראטעווען שמעון'ס אייזל, דארף אים שמעון באצאלן די הונדערט וואס ר'האט שאדן, אבער ר'האט נישט געראטעוועט, אין לו אלא שכרו. איתיביה, האט רב געפרעגט א קשיא צו רבי'ן, מיר האבען געלערנט השוכר את הפועל, איינער האט געדינגען א ארבעטער, להביא כרוב ודורמסקנין לחולה, ער זאל ברענגען אזעלכע ירקות פאר א חולה, והלך איז געגאנגען און האט געברענגט, ומצאו שמת, די חולה איז געשטארבען, או שהבריא איז געווארען געזונט. ער דארף נישט מער האבן די כרוב און דורמסקנין נותן לו שכרו משולם באצאלט ער אים דעם שכר משולם וואס איז די קשיא פריער איז דאך אויך האט רבי געזאגט אין לו אלא שכרו דעם שכר האט ער דעם גאנצן שאדן פון אייזל האט ער נישט. און דא שטייט דאך אויך אין לו אלא שכרו אז נותן לו שכרו, נאר אין אמת איז דאך דא א צווייטע קשיא, וואס איז די גמרא מוסיף דאס ווארט משולם, דארף מען צוקומען ווי תוספות לערנט פשט, דער ערשטער תוספות להביא כרוב ודורמסקנין לחולה שכרו בשביל החולה יותר ממה שראוי לשכרו. יעצט האט זיך געדינגען מערער צו באצאלן, דהכי משמע לשון נותן לו שכרו משולם, דעם גאנצן שכר האט זיך אויסגענומען. וצריכא למימר דמיירי ס'רעדט זיך כגון דליכא למימר משטה אני בך שמפסיד במקום אחר כיוצא בזה, און ס'דארף זיך רעדן אזא איין פאל וואס ער קען נישט זאגן משטה אני בך ווייל דער שליח האט געהאט שאדן א צווייטן ארט, זאג מיר גיבט מען אים שכרו משולם ווי תוספות לערנט מער ווי איז נארמאל איז דער שכר דארף דאך ביי אונז אויסקומען אז ער זאל אים באצאלן פאר דעם אייזל אמר ליה האט אים רבי געענטפערט מי דמי איז עס דען גלייך צו דעם פאל פון כרוב ודורמסקנין התם דארטן ביי כרוב ודורמסקנין עביד שליח שליחותיה דער שליח האט געטון זיין שליחות. דעריבער זאגן מיר נותן לו שכרו משלם. הכא דא אז ער האט נישט געראטעוועט זיין חבר, ביידע זענען געווארן פארלוירן. לא עביד שליח שליחותיה, האט דער שליח נישט געטון זיין שליחות. דעריבער זאגן מיר אין לו אלא שכרו. די מאירי זאגט ווי ער איז געגאנגען ראטעווען דעם חבר און ר'האט זיינס איבערגעלאזט און ביידע זענען ארויפגעקומען פון זיך אליין און נישט מיט דעם וועג וואס ער האט עס געוואלט ראטעווען דעמאלט זאגט ער דארף ער אים נישט באצאלן נאך זאגט די מאירי מת שלו. ראובנ'ס איז געשטארבן און עלה של חברו מאליו, דעמאלט דארף ער אים יא באצאלן, ווייל מת שלו, נאר וואס דען ער דארף אראפרעכענען פון די טרחה וואס ער האט זיך געדארפן באמיען ווען ער שלעפט עס ארויס. די מאירי זאגט אזוי ווייזט אויס אין ירושלמי, רש י. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט שיירא שהיתה מהלכת במדבר, א גרופע איז געגאנגען אין מדבר, ועמד עליה גייס לטורפה, און ס'איז געקומען צו גיין א גרופע באנדיטן זאלן זיי בארויבן, און זענען דורכגעקומען מיט זיי מען זאל זיי באפרייען, זיי וועלן באצאלן אזויפיל און אזויפיל געלט, מחשבין לפי ממון, רעכנט מען לויט געלט, מען טיילט איין וויפיל די געלט איז דא צווישן זיי אזויפיל פראצענט ער גיבט יעדן איינער וואס מען דארף האבן צו באצאלן די גייס, ואין מחשבין לפי נפשות. מען רעכנט נישט לפי נפשות, ווייל די גייס קומט נאר וועגן ממון. ואם שכרו תייר ההולך לפניהם, אז זיי האבן געדינגען א וועג ווייזער, אן דעם וועג ווייזער איז מען דאך אין דער סכנה די נפשות אויך, מחשבין טוט מען רעכענען אף לפי נפשות. וויאזוי קען איך דאס אויסרעכענען, זאגט דער מאירי, איך טו רעכענען וויפיל נעמט א תייר ווען עס זענען נאר נפשות און זיי האבן נישט קיין משא קיין געלט מיט זיך צו טראגן, און פארשטייט זיך ווען זיי האבן משא מיט זיך צו טראגן, זיי האבן געלט, נעמט ער מער, איז דאס וואס ער נעמט צוליב די מענטשן רעכנט מען לפי נפשות, און דאס וואס ר'איז מוסיף צוליב די ממון דאס רעכנט מען לפי ממון, ולא ישנו ממנהג החמרים, אבער מ'זאל נישט משנה זיין פון דעם מנהג אויב מ'פירט זיך מ'גיט לתייר נאר לפי ממון אדער נאר לפי נפשות טוט מען אזוי ער געבט. רשאים החמרים להתנות, די וואס ארבעטן מיט די אייזלען קענען מאכן א תנאי שכל מי שיאבד לו חמורו, יעדער איינער וואס זיין אייזל ווערט אים פארלוירן, יעמידו לו חמור אחר, נישט יעמיד נאר יעמידו א לשון רבים, זיי אלע זאלן אים אוועקשטעלן, א צווייטע אייזל און די שיטה זאגט, ער דערציילט מיר דא אז די תנאי דארף קומען פון אלע, איינער פון זיי קען מעכב זיין אויך טוט ער מיר דערציילן, אז מיט דיבור אליין איז שוין גענוג. בכוסיא אז ער האט פארלוירן די אייזל דורך פשיעה אין מעמידים שטעלט מען ניט אויף קיין צווייטן חמור שלא בכוסיא ער האט נישט פושע געווען מעמידים לו. ואם אמר אויב ער האט געזאגט תנו לי, גיטס מיר די געלט. ואני אשמור און איך וועל היטן, אין שומעין לו, קען זיין ער העט נישט קויפן די אייזל, זיי האבן דאך נאר געמאכט דעם תנאי כדי ער זאל קויפן א אייזל, וועט ער זיך מוסר זיין און זיך איבערגעבן ער זאל היטן מיט זיי ביינאכט פון די חיות פון די ליסטים, און דא האב איך מורא ער העט נישט קויפן קיין אייזל אויב ער וועט באקומען די געלט, פרעגט די גמרא פשיטא, א זיכערע זאך אז די גאנצע זאך איז דאך געוועזן פארוואס שטעלט מען אים אויף א אייזל, כדי ער זאל צוזאמען מיט זיי היטן, זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך דאית ליה חמרא אחרינא, ער האט פריער געהאט צוויי אייזלען, יעצט איז אים געבליבן איין אייזל, מהו דתימא קען איך מיינען, הא קא מינטר ליה, אפילו ער וועט זאגן איך וויל די געלט, זאל איך זאגן ער היט דאך, עס איז דאך דארט דא א אייזל, זאל מען אים געבן די געלט. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן שאני נטירותא דחד מנטירותא דבי תרי, ס'איז א חילוק צי ער היט איין אייזל צי ער היט צוויי, דעמאלט ווען ער היט צוויי אייזלען טוט ער זיך מער איבערגעבן צו היטן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, ספינה שהיתה מהלכת בים, א שיף איז געגאנגען אין ים, עמד עליה נחשול לטובעה, און ס'איז געקומען א שטורעם, א כוואליעס, איינזינקען, והקילו ממשאה, מ'האט אריינגעווארפן אין ים פון דער משא צו באלייכטערן די שיף, מחשבים לפי משא ואין מחשבים לפי ממון, רעכנט מען לויט דער משא, נישט לויט די געלט, אויב איינער האט אריינגעווארפן פינף פונט גאלד, קען ער נישט זאגן דער אנדערער זאל אריינווארפן אייזן, מערער, ווייל די אייזן נישט אזוי טייער ניין, ער דארף נאר אריינווארפן הונדערט פונט אייזן, ולא ישנו ממנהג הספנים, מען זאל ניט משנה זיין ווי דער מנהג איז פון דעם ווי די מאכן די תנאים די פון די שיפן, ורשאים הספנים להתנות זיי קענען מאכן א תנאי שכל מי שאבדה לו ספינה אז איינער האט פארלוירן א שיף, יעמיד לו ספינה אחרת זאל מען אים געבן יעמידו לו ספינה אחרת זאל מען אים געבן א צווייטע שיף אבדה לו בכוסיא אז ס'איז געווארן פארלוירן בפשיעה אין מעמידים איז מען נישט מחויב אים צו געבן קיין צווייטע שיף שלא בכוסיא אז ס'איז געווארן פארלוירן ניט מיט פשיעה מעמידים לו. דארף מען אים געבן א צווייטע שיף, ואי פירש למקום שאין הספינות הולכין, אויב איז געגאנגען אזא אן ארט ווי דארט גיין ניט קיין שיפן, אין מעמידין, איז מען נישט מחויב אים צו געבן קיין אנדער שיף, פרעגט די גמרא פשיטא, עס איז דאך זיכער, דו זאגסט דאך אליין אז בכוסיא אין מעמידין, ער גייט ווי די שיפן גייען נישט איז דאך א פשיעה, זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך דבניסן מרחקי חד אשלא, אין ניסן וואס די וואסער איז גרויס, פון דעם וואס ס'איז געגאנגען די שניי און פון די רעגן, איז דאך טוט מען זיך דערווייטערן פון דעם ברעג פון דעם טייך אין דעם וואסער נאר חד אשלא איין מאס איין שטריק ובתשרי תשרי וואס איז דא ווינציג וואסער אז די שיף וועט גיין לעבן ברעג וועט עס דאך טאטשן די ערד איז דעמאלט מרחקי תרי אשלי טוט מען זיך דערווייטערן צוויי מאס. וכרוז על ביומי ניסן, ער איז געגאנגען אין צייט פון ניסן למקום תשרי ניסן, מען דארף זיך דערווייטערן נאר איין שטריק, איז ער געגאנגען זיך דערווייטערט צוויי אינמיטן וואסער, און ווייל דער וואסער איז גרויס טיף איז געווארן איינגעזינקען די שיף, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט קיין פשיעה, דוושיה נקיט ואזיל, ער איז געווען געוואוינט צו גיין אין תשרי צוויי אשלי פון ברעג, איז ער יעצט אויך אזוי געגאנגען. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז דאס הייסט א פשיעה, און דעמאלטס און שטעלט מען נישט צו קיין צווייטע שיף. רש י. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט שיירא א גרופע שהיתה מהלכת במדבר זענען געגאנגען אין מדבר ועמד גייס וטרפה ס'איז אויפגעשטאנען ראבערס זיי באראבן ועמד אחד מהן והציל און איינער זיי האט זיך אוועקגעשטעלט האט געראטעוועט הציל לאמצע און דאס וואס האט געראטעוועט איז לאמצע יעדער איינער דערקענט זיינס און ער נעמט עס ואם אמר אויב ר'האט געזאגט אני אציל לעצמי, איך ראטעווע פאר זיך, אלעס וואס איך וויל ראטעווען וויל איך צונעמען, הציל לעצמו, באלאנגט עס צו, פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי רעדט זיך דא אי דיכול להציל, איז דא רש"י גורס שיכולים להציל, אויב יעדער קען ראטעווען, אפילו סיפא נמי לאמצע, אפילו אין די סיפא. ווער האט אים געבעטן ער זאל ראטעווען דעם צווייטנס יעדערע קען דאך פאר זיך ראטעווען ס'איז דאך נישט הפקר ואי דלא יכולין להציל קיינער קען נישט ראטעווען אפילו רישא נמי לעצמו ווייל ס'איז דאך הפקר אמר רמי בר חמא האט רמי בר חמא געזאגט הכא בשותפין עסקינן דא רעדט זיך אז ס'איז געווען שותפין און ס'רעדט זיך בין יכולין להציל ואינן יכולין להציל וכגון זה אין אזא פאל וואס איז במקום איבוד ממון שותף חולק שלא לדעת חברו קען ער זיך צוטיילן שלא לדעת חברו אפילו דער חבר וויל נישט, אמר האט געזאגט ער טיילט זיך אפ פליג האט ער זיך אפגעטיילט לא אמר לא פליג, איז דאס וואס שטייט אין דער סיפא הציל לעצמו מיינט מען דיע חלק וואס דיע חלק קומט אים פון שותפות, רבא אמר רבא זאגט סרעדט זיך נישט ביי קיין שותפות, הכא בפועלים עסקינן סרעדט זיך ביי ארבעטער, ער איז געווען געדינגען פון דעם בעל הספינה, און עס רעדט זיך אין יכולים להציל כדרב, אזוי ווי רב האט געזאגט, דאמר רב, רב האט געזאגט, פועל יכול לחזור בו, א ארבעטער קען חרטה האבן אפילו בחצי היום, כאטש ער האט אים גענומען ער זאל ארבעטן ביי אים א טאג צייט, אין האלבן טאג קען ער חרטה האבן, וכמה דלא הדר ביה, כל זמן ער האט נישט קיין חרטה. כברשותיה דבעל הבית דמי איז ווי רשות פון בעל הבית, ס'גלייך ווי איינער דינגט א ארבעטער אז דער ארבעטער זאל קלייבן מציאות פאר דעם בעל הבית, וואס הייסט דער טייך האט ארויסגעווארפן פיש, דאך דאס מציאות האט ער געדינגען א ארבעטער ער זאל פאר אים ארבעטן קלייבן די פיש, איז אלעס וואס ער קלייבט באלאנגט צום בעל הבית. וכי הדר ביה ווען ער האט חרטה. טעמא אחרינא הוא, איז דא א טעם פארוואס ער קען חרטה האבן? כאטש איידער ער האט חרטה באלאנגט עס צום בעל הבית, אבער ער קען חרטה האבן, דכתיב ס'שטייט כי לי בני ישראל עבדים, די אידן זענען צו מיר השם עבדים, ולא עבדים לעבדים, דעריבער אויב ער האט חרטה דעמאלט איז ער זוכה פון הפקר, אבער כל זמן ער האט נישט קיין חרטה, דאס וואס ער טוט קלייבן, טוט ער קלייבן פאר זיין בעל הבית. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, דא רעדט זיך כשיכול להציל על ידי הדחק. כ'דארף נישט זאגן עס רעדט זיך ביי ארבעטער, כ'דארף נישט זאגן עס רעדט זיך ביי שותפים, נאר א איינפאכע מענטש, איניש דעלמא, און מ'קען ראטעווען על ידי הדחק. גלי דעתיה אז ער האט געזאגט ער וויל עס ראטעווען פאר זיך און די בעל הבית האט געשוויגן דעמאלט לעצמו דאס איז א דין פון די סיפא וואס שטייט אין די סיפא אז ער האט געזאגט אני אציל לעצמי הציל לעצמו לא גלי דעתיה ער האט גארנישט נישט געזאגט דעמאלט לאמצע איז צומיטן ווי איז אבער אויב מען קען ראטעווען אפילו שלא על ידי הדחק, אפילו די בעלי בתים האבן געהערט וואס ער זאגט אני אציל און זיי האבן שטיל געווען, האט ער נישט קונה געווען, ווייל דעמאלט אז מען קען ראטעווען, האט זיך זיכער דער בעל הבית נישט מייאש געווען. רש"י.